פרשת פנחס. ווי אזוי ווייסט מען וואס צו טון? דאס איז די שאלה וואס אונז רעדן וועגן און פרעגן יעדן טאג, יעדע וואך, יעדע יאר. אלע שאלות וואס מען קען נאר טראכטן וועגן, אלע שאלות וואס גייען אין, למשל, וואס איז די הלכה פון א געוויסע זאך? וואס איז די פשט פון א געוויסע ענין? וואס איז די מחשבה וואס ליגט אונטער א געוויסע פרשה? אין די ענד אוו די דעי, אלע פון די שאלות מיינען פשוט וואס זאל איך טוהן? וואס זאל איך טוהן? וואס זאל איך טראכטן? וואס זאל איך פילן? און אלע ספיקות און אלע מחלוקת'ן וואס איז דא, אלע פאליטישע מחלוקת'ן, אלע הלכה'דיגע מחלוקת'ן, אלע השקפה'דיגע מחלוקת'ן, אלע חסידישע מחלוקת'ן, אלע סארט מחלוקת וואס איז דא אויף די וועלט, אלע סארט וויכוחים וואס איז דא אויף די וועלט, אלע סארט אידעאלאגיעס, דאס זאל אמאל געווען אין א קאווע שטיבל, צו א עכטע, צו אויף די אינטערנעט, צו אין וואסער א פלאץ, און מענטשן, מען שלאגט זיך, מען שרייט, איינער שרייט אזוי, און דער צווייטער שרייט אזוי, און דער זאגט דו ביסט א שייגעץ, און דער דו ביסט א פאנאט, און דער דו ביסט א שוטה, און דער זאגט דו ביסט א רשע, די אלע וויכוחים, קען זיי אלע מאכט מען א גרויסע סך הכל, און די סך הכל, די קליינע גרויסע סך הכל פון אלע זאכן איז, אז מענטשן וואס וואוינען בעולם הזה ווייסן נישט וואס צו טון. אויב מען וואלט געוואוסט אלעס קלאר וואס צו טון, אויב עס וואלט געווען אזא מין היכי תימצא, אויב עס וואלט געווען אזא מין זאך אז אלעס ווייסט מען, אזוי ווי פארשידענע מענטשן שטעלן זיך פאר ווען מ'זאגן ברוך השם זיי האבן א תורה און זיי האבן מצוות זיי האבן פיר חלקים פון שלחן ערוך דא מענטשן האבן אפילו די פיפטע חלק פון שלחן ערוך און זיי ווייסן א פונקטליך וואס צו טון זיי האבן קיינמאל נישט קיין מחלוקת זיי האבן קיינמאל נישט קיין ספיקות אזוי וואלט געווען די וועלט ווען ס'וואלט געווען אזא סארט תורה אין די עכטע וועלט איז טאקע דא א תורה איז טאקע דא די אלע זאכן וואס העלפן אונז אמאל צו וויסן וואס צו טון אבער אין רוב זאכן זיכער אין רוב גרויסע זאכן זיכער אין רוב זאכן וואס זענען אמת'דיג נוגע, אין אנדערע ווערטער, אפשר קען מען אנקומען צו א הכרעה, אפשר קען מען זיין קלאר וועגן הלכות בשר בחלב אדער הלכות הנחת תפילין אדער הלכות ציצית, און אפילו אין דעם וואס דא אן אסאך מחלוקת'ן, און אסאך ספיקות און אסאך אומקלארקייט, אבער כל שכן אין די אמת'דיגע גרויסע שאלות, אין די זאכן וואס מענטשן שלאגן זיך וועגן אויף די אינטערנעט, האב איך נאכנישט געזען, כמעט, אמאל טרעפט מען אזא זאך. האב איך נאך נישט געזען כמעט איינער זאל זיך שלאגן אויף די אינטערנעט וועגן א טלית שכולה תכלת צו עס איז חייב בציצית, אדער וועגן א וואס איז די הלכה פון א שארט פון א עפעס א סארט נייע סארט בגד צו עס דארף לייגן ציצית. על פי רוב די מחלוקת'ן זענען אויף זאכן וואס זענען נוגע צו מענטשן זייער גאנצע לעבן, זייער גאנצע וועג וואס זיי זענען זיך מסדר זייער לעבן, זייער גאנצע וועג וואס זיי זענען זיך מסדר זייער פאליטיק, זייער גאנצע וועג וואס זיי זענען זיך מסדר זייער ציבור'ישע לעבן. און אויף די זאכן, יעדע איינער קען טרעפן א ראיה, יעדע איינער קען טרעפן א פסוק אין די תורה, יעדע איינער קען שרייען איך בין די קנאי, דו ביסט די נישט קנאי, און שטייט אין פרשת פנחס, און א צווייטער זאגט שטייט א צווייטע פרשה, אדער א צווייטע ווארט פארקערט, און די אלע מעשות נאך אלעס, וואס וואס קענען אונז וואס ווייסן אונז זיכער? אונז ווייסן זיכער אז אונז ווייסן נישט זיכער וואס צו טוהן, אויב מען וואלט געוואוסט ווייס איך וואס צו טוהן, צו ס'איז פון תורה, צו ס'איז פון נבואה, צו ס'איז פון חכמה, צו ס'איז פון השגה, צו ס'איז פון שכל און נישט פון וואו ס'זאל נאר קומען די הכרעה וואלט עס געווען קלאר, א זאך וואס איז קלאר דאס איז די טייטש, מיט אנדערע ווערטער א מצוה אדער דבר השם, דבר השם איז די זאך וואס איז די מערסטע קלאר, וואס איז די מערסטע זיכער, וואס איז די מערסטע אזוי דארף מען טון, זה הדבר אשר ציווה השם, דאס איז וואס דארפסטו טון, דעמאלט איז נישטא קיין ספיקות, אויב ס'איז דא אזא סארט זאך, און אויף וויפיל ס'איז דא אזא סארט זאך. איז נישט דא קיין ספיקות דארף מען נישט קיין דארף מען נישט זוכן די וויכוחים. וואס איז די ריאליטי? די ריאליטי איז לאמיר זאגן אזוי. ס'איז דא זאכן וואס אפילו משה רבינו אליינס, אפילו די תורה אליינס כביכול, ווער איז די תורה? משה רבינו, די נענסטע מענטש וואס מען קען זאגן, אזוי ווי מען זאגט א תלמיד חכם איז די גוף התורה, היא גופי התורה. די מערסטע מענטש וואס ער איז אליינס די תורה. ער איז דער וואס האט גערעדט, ער איז די סאורס, די פריימערי סאורס פון תורה איז משה רבינו. און משה רבינו ווייסט נישט אלעמאל וואס צו טון. וויאזוי ווייס איך אז ער ווייסט נישט וואס צו טון? ווייל ס'שטייט אין זיין תורה אז ער ווייסט נישט אלעמאל וואס צו טון, איך האב עס נישט אויסגעטראכט. און ס'איז דא און בפרט אין ספר במדבר, ווער ס'לערנט ספר במדבר, איז די מערסטע פרשות אפשר, דריי פיר פינעף אנדערע מעשות ווי מען זעט אז משה רבינו האט נישט געוויסט וואס צו טון און מען קען לערנען מען קען פארשטיין אז די גאנצע סיבה פארוואס שטייט די אלע מעשות און די זעלבע זאך ווען מען זאגט למשל אונז קענען אנהייבן פון פרשת בהעלותך ווי משה רבינו האט נישט געוויסט וואס צו טון וועגן די מענטשן וואס האבן געוואלט א פסח שני דאס הייסט אין אנדערע ווערטער דאך נישט סתם א מעשה, ווי איז דאס געשען ביי א מצוה, מ'האט געזעהן קומען מענטשן, ס'איז דאך דא א גאנצע תורה, וואס שטייט אין די תורה ווען מ'מאכט א קרבן פסח, ס'דא הלכות, משה רבינו וואלט געקענט זיין א א שטארקע הלכה'דיגע איד און זאגן זיי, טייערע אידן, איך הער ענקער פראבלעם, ענק האבן אפשר א חסידישע פראבלעם, ענק ווילן למה נגרע להקריב את קרבן השם במועדו, אבער תכלית אזוי איז די הלכה, און א גוטן טאג. אן אנדערע ווערטער, אויב ס'וואלט אים געווען זיכער, אויב ער וואלט געוואוסט, ווי וואלט ער געוואוסט פון פון דעם וואס ער איז די תורה, פון דעם וואס ער האט געהערט די תורה ביי הר סיני, פון דעם וואס ער איז ער איז דער משה רבינו? וואלט ער געוואוסט וואלט ער געזאגט אזוי איז, נישט? אויב איינער ווייסט עס זאל ער זאגן אזוי. אבער ווען ער האט געהערט די קשיא האט משה רבינו געהערט, ניין, דא דא עפעס א זאך וואס איך ווייס נישט, איך ווייס טאקע די הלכה באופן כללי פון ווען מ'מאכט א קרבן פסח, אבער איך ווייס נישט וואס מען טוט מיט איינער וואס איז באונס, בדרך מצוה האט ער געווען טמא און ער האט נישט געקענט מאכן די קרבן פסח, און ער גייט צו די אייבערשטער און ער זאגט, רבונו של עולם איך ווייס נישט העלף מיך דא ארויס, דאס איז איין וועג, דאס איז די בעסטע וועג ווי מען קען אויב ווען משה רבנו לעבט נאך און מען קען טאקע גיין צו די אייבערשטער אליינס און מען קען אים פרעגן עמדו ואשמעה מה ידבר השם אוודאי דאס איז א וועג וואס דעמאלטס משה רבנו געפינט אויס די זעלבע זאך האבן אונז אין די פרשה די פרשה פון די בנות צלפחד שפעטער די פרשה פון פון מטה יוסף אין פרשת מטות דאס איז די זעלבע זאך ס'קומען די בנות צלפחד זאגן פאר משה רבינו דו האסט שוין אויסגעלערנט די גאנצע תורה הלכות ירושה הלכות ירושת ארץ אונז האבן א קשיא אונז האבן א פראבלעם ס'איז נישט קלאר אינגאנצן וואס דו האסט געזאגט וואס איז מיט מיט אזא סארט פאל אזוי ווי אונז האט משה געזאגט איך ווייס נישט מוז גיין פרעגן ויקרב משה את משפטן לפני השם און דער אייבערשטער זאגט יא ביסט גערעכט ס'פעלט נאך א גאנצע פרשה און דאס איז דער מתוקנ'דיגער וועג פון וויסן וואס צו טון ווען מען ווייסט נישט, מען קען פרעגן פאר די סארס פון די תורה, פון די אייבערשטער אליינס. ווען מען וויל זאגן א פאראדיגמע אזוי ווי וויסן וואס פאר א סארט זאך דאס איז אין עולם הזה, איז עס אזעלכע סארט פעלער ווי מען קען גיין, מען האט טאקע א ספק אין הלכה און מען ווייסט טאקע נישט וואס צו טון, גייט מען צו א רב, גייט מען צו א פוסק, גייט מען צו איינער וואס האט געלערנט בעסער הלכה פון דיך, אדער דער פוסק אליינס ער קוקט נאך, ער מברר די סוגיא, ער לערנט אלע מקורות וואס איז דא וועגן דעם, ער שרייבט אפ א תשובה, און עס קומט אויס, אזוי וועט מען טון. דאס איז אבער נאר איינע פון די סארט וועגן וויאזוי מען זעט אין ספר במדבר וואס משה רבינו טוט ווען ער ווייסט נישט וואס צו טון. ס'דא אבער נאך אפאר וועגן, און איינע פון די גרויסע וועגן איז וואס אונז לערנען אין פרשת חוקת וואס הייסט מי מריבה, וואס מען ווערט איבערגע'חזר'ט די וואך וועגן דעם. און וואס, ווען מען זאגט אז משה רבינו האט געזינדיגט דארף מען וויסן וואס מיינט אז משה רבינו האט געזינדיגט. משה רבינו זינדיגט קיינמאל נישט במזיד, דאס איז דארפן זיין זאכן דארפן זיין קלאר, אז נישט וואלט ער נישט געווען משה רבינו, איך מיין אז דאס קען יעדער איינער מסכים זיין. און די אמת איז אז קיין שום מענטש זינדט נישט זינדיגט נישט אמת'דיג במזיד ב ב ב להכעיס, עס איז א דבר שלא בא לעולם. ווען משה רבינו ווען מען זאגט אז ס'איז דא א חטא מי מריבה און מען קען זען די מפרשים אז ס'איז ממש אזוי, איז די טייטש אז ס'איז געווען דא עפעס א ציווי, ס'איז געווען דא עפעס א זאך וואס מען האט געדארפט טון, ס'איז געווען עפעס א ריכטיגע זאך און ס'איז נישט געווען קלאר.

סיבה, איך גיי נישט אריין אין די שמועס היינט, פארוואס אונז זאגן אז מען קען נישט דזשאדזשן פריערדיגע דורות אדער צדיקים אדער מעשה פון תורה אויף זייערע חטאים, ווייל ס'איז א גרויסע, נישט קיין גרויסע, ס'איז א גרויסע חכמה צו זאגן פאר אונז, יא, נאכדעם וואס עס שטייט אין די תורה אשר מריתם את פי במי מריבה ווייסן אונז אז עס איז געווען א חטא, אבער משה רבינו האט נישט געוואוסט די שטיקל תורה, ס'איז נאך נישט געווען געשריבן יענע פרשה.

א דריטע וועג וואס איך וויל עומד זיין אויף דעם איז די וועג פון פרשת פנחס, און די וועג פון די מעשה פון פנחס, דאס הייבט זיך אן אין סוף פרשת בלק. די דריטע וועג איז, מען דארף הערן די מעשה פון פנחס אזוי. ס'קומט א מענטש, און די איש מבני ישראל, ס'שטייט נישט ווער, ווען ס'שטייט נישט ווער מ'דארף הערן די די קענען ליינען א פרשה אין די תורה ווען הייבט זיך אן א מעשה ס'קומט והנה איש מבני ישראל בא מיטאמאל א מענטש קומט אין אנדערע ווערטער דאס איז עפעס א סורפרייז שפעטער אין די ענד שטייט ווער איז געווען די מענטש אבער מ'הייבט נישט אן נישט פשט אז מ'וויל נישט זאגן די אינפארמעישן ס'דא פארשידענע דרושים אויף דעם אזוי פארציילט זיך די מעשה אזוי איז געווען די מעשה מיטאמאל איז דא עפעס א מענטש און דא שטייט משה רבינו ער זעט עפעס א מענטש און ער איז פארלוירן, ער ווייסט נישט אפילו ווער דער מענטש איז, כאילו די ווארט איז נישט ווער דער מענטש איז, די ווארט איז דא עפעס א מענטש און ער קומט און ער ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה, ער ברענגט די מדינית און אזוי ברבים און וואס איז משה רבינו? וואס איז עדת בני ישראל? וואס זענען זיי? וואס טוען זיי? וואס והמה בוכים? וואס טייטש והמה בוכים? עברי טייטש? זיי זענען פארלוירן, זיי וויינען, אבער פארוואס וויינען זיי? זיי ווייסן נישט וואס צו טון. מיט אנדערע ווערטער, ווען ס'וואלט געווען קלאר, דאס טאר מען נישט טון, די מענטש איז א שייגעץ, צי מיר דארף אים הרג'ען, מיר דארף אים נישט הרג'ען, די קנאים פוגעים בו, מיר דארפן עדים, וואס ס'זאל נאר זיין? בסדר, דאס איז נישט פארלוירן, ווייסט מען וואס צו טון, און מיר טוען וואס די תורה שטייט. ווען מען ליינט די פסוק, סוף פרשת בלק, דארף מען וויסן אז די פסוק זאגט, דא איז געקומען א מענטש, ער האט געטון עפעס א נייע זאך, קיינעם איז נישט איינגעפאלן אז מען קען טון אזוי, און משה רבינו און די אלע חכמי ישראל, די אלע הדס מעשה'ס האבען נישט געוואוסט וואס צו טוהן, זיי זענען געווען פארלוירען, זיי זענען געווען אזוי, הא? וואו? וואס? וואס טוט זיך דא? און דא איז א גרויס פראבלעם, אין די פראבלעם שטייען אונז יעדן טאג, בפרט אונז האבן נישט אפילו משה רבינו, און מען קען זאגען אזוי ווי מען זאגט ביי משה רבינו איז מיתת משה, משה כותב בדמע, משה רבינו וויינט, איינע פון די טייטשען, כביכול ביי מיתת משה, די תורה וואס איז נישט. דא דעם קיין לעבעדיגער משה רבינו הייסט משה והמה בוכים מיינט אז משה רבינו וויינט כאילו ס'איז נישט דא משה מען קען נאר וויינען אז ער איז נישט דא ס'איז נישט דא וואס טוט מען אין דעי אין דעי סיטואשען אין דעי מצב אין דעי פארלוירנקייט אין דעי נישט וויסן וואס צו טוהן איז געקומען פנחס עס איז נישט נאר פארלוירן ס'איז דא א מגיפה מען זעט אז עס איז שרעקליך פארוואס טוט קיינער גארנישט זענען אלע פראוזן זענען אלע ווייל זיי ווייסן אמת'דיג נישט וואס צו טוהן. פנחס, ער איז דער מענטש, דאס איז דער עברי טייטש פון די מעשה, ער איז דער מענטש וואס ער האט מקיים געווען אזוי ווי מען זאגט במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אדער היה איש. וירא פנחס בן אלעזר, וואס זעט פנחס? פנחס האט געזען, אנדערע ווערטער, די וירא פנחס איז א מורא'דיגע, א מורא'דיגע ווארט וואס מען דארף הערן. וירא פנחס איז דער טייטש, פנחס האט געזען, וואס האט ער געזען? ער האט ער געדזשאדזשט אז מען דארף. דאס איז ריכטיג אדער עס איז נישט ריכטיג, האט ער אפשר פארשטאנען אז מען דארף דא עפעס א זיידע, און אזוי ווי רש"י ברענגט די גאנצע מעשה, האט געהערט אז ס'דא א הלכה קנאים פוגעים בו, די גאנצע זאך, אלע האבן דאך געזען, יא משה האט אויך געזען, און זיי טוהן דאך לעיני לעיני משה, ס'שטייט בפירוש ער האט געזען, ס'איז לעיני משה, אבער ס'דא א חילוק פון לעיני משה און וירא פנחס, לעיני משה איז דאך פעסיוו, משה רבנו זעהט, ער ווייסט, פנחס זיין זעהן איז געווען א אקטיוו זעהן, דאס איז ווערט יעדע מאל, אבער יעדע מאל וואס שטייט אין די תורה וירא.

אז מען דארף עפעס טון. אין אנדערע ווערטער, ער האט געזען אז ס'איז נישטא קיינער וואס גייט עפעס טון, און ער גייט עס טון. און ער ווייסט, אזוי ווי די גמרא זאגט, אילו הפך פנחס זמרי והרגה לפנחס, לא היה נהרג עליו וואלט ער געווען פטור. אין אנדערע ווערטער, ער ווייסט אז ס'ווייסט אז ס'דא א ספק דא וואס צו טון, ער איז נישט קיין טיפש. אבער ער זעט אז דא דארף מען עפעס טון, און צו שטיין און קלאצן איז זיכער נישט קיין וועג. האט ער געטוהן? ער האט גענומען א ויקח רומח, ער האט גענומען, ער האט גענומען, אזוי ווי מ'האט געזאגט, ער האט גענומען יוזמה, ער האט גענומען, ער האט זיך א עצה געגעבן, ער האט זיך גענומען, ער האט זיך געטוהן, און ער איז געגאנגען און געטוהן וואס ער האט געטוהן. און דא, דא סטאפט זיך די מעשה. יעצט, די, די נעמען, אזוי ווי אונז רעדן פאר די לעצטע פאר וואכן, אז ס'דא אזא מין כח וואס הייסט עולם המעשה, ס'דא אזא מין ספעציעלע דין, א ספעציעלע מהות, א ספעציעלע עולם, דאס איז די עולם העשייה, עולם המעשה, די מידת המלכות, ספירת המלכות. די עולם המעשה האט אין זיך א סגולה, אזוי האט מען גערעדט, ס'קען מכריע זיין, און ס'איז לאו דווקא אלעמאל איז עס מכריע, ס'איז נישט מכריע מיט דעת, ס'איז נישט מכריע ווייל אונז האבן שוקל געווען אלע צדדים און אויסגעקומען אזוי. איינע פון די וועגן, אין דעם האט מען שוין גערעדט, אפאר מאל און איך וועל עס זאגן קלארער אין די מעשה און אין די המחשה. איינע פון די וועגן וואס די עולם המעשה טוט אויף, די עולם המעשה קען ארויסנעמען א מענטש פון א פריז, פון א פארלוירנקייט, אזוי ווי והמה בוכים, ווי איינער שטייט און די ווייסט נישט וואס צו טון, זיי זענען פארלוירן, זיי זענען פראזן, אסאך מאל, זייער אסאך מאל, איז אין א מענטש, אין א מצב פון שיתוק, פון פארשטיינערט, פון ער קען גארנישט טון, דאס איז א, איך ווייס נישט וויפיל מענטשן ווייסן וואס איך מיין, אבער עס איז אזא סארט סיטואשען, בפרט אמאל הייסט עס אויף ענגליש, רופט מען אנאליסיס פאראליסיס, איך מיין נישט די איידיע דערפון, איך מיין די מציאות דערפון, אסאך מאל א מענטש, בפרט א מענטש וואס ער פארשטייט די ספיקות, ער פארשטייט וויפיל צדדים זענען דא, און מען קען עס רופן אזוי ווי אונז רופן עס כסדר די היפך פון עשייה איז דעפרעשן. דעפרעשן איז אזא סארט מצב, אט ליעסט חלקים דערפון, וואס מ'קען גארנישט טון, ער פילט נישט די מוט, ער פילט נישט די כח, ער פילט נישט די שטארקייט, ער פילט נישט די שמחה מען קען עס רופן, ער פילט נישט די אומץ, די חיזוק צו טון גארנישט. און ער טראכט אפשר אזוי אפשר אזוי און ער איז למעשה ער איז פארלוירן, דער מצב איז משותק, דער מצב איז פאראליזירט. און אסאך מענטשן. איך מיין צו זאגן, אסאך מאל איך, און ווען איך זאג אסאך מאל מענטשן מיין איך אסאך מאל מיך, אסאך מאל מיך, מען טראכט, ווייסטע וואס, איך וועל לערנען די ספר, איך וועל אדורכטראכטן די, איך וועל גיין אין די וועבסייטס ווי זיי רעדן וועגן דעם, איך וועל האבן די שמועס, איך וועל אדורכברעכן, אדורכארבעטן די נושא, וועל איך אנקומען צו עפעס א קלארקייט, ווען איך וועל אנקומען צו די קלארקייט וועל איך ווארטן, איך וועל ממילא באקומען די מאטיוועישן, איך וועל באקומען די כח, די חירות צו טון זאכן. צו טון וואס איך דארף טון אין די אין די סאבדזשעקט ווי איך מוטשע זיך. און אזוי גייט אדורך וואכן און יארן און חדשים און טעג און מען זוכט פארשידענע וועגן ווי אזוי כאילו ארויסצוגיין פון די סטאקנעס און ארויסגיין פון די פון די פעראליסיס. און מען טרעפט אפילו פארשידענע איידיעס און ס'ארבעט פאר א מינוט צוויי און למעשה ס'ווערט נישט אויסגעפירט, ס'ווערט נישט, מ'האט נישט דורכגעבראכן די וואנט. און אסאך מאל, און דאס איז א גרויסער סוד וואס מען דארף זיך לערנען, אסאך מאל די איינציגסטע זאך וואס קען מכריע זיין די ספק, און ס'קען זיין, אז מען דארף זיין קלאר, ס'קען זיין אז ער גייט מכריע זיין אז ס'איז געווען א מיסטעיק, וואס מען האט געטון איז געווען א טעות, מען דארף זיין זייער קלאר וועגן דעם, ס'איז נישט, אויב איינער מיינט אז די הכרעה וואס איך רעד וועגן אגאנצע צייט, די הכרעה פון די עולם המעשה אויף די ספיקות פון דעת, מיינט אז מען גייט אלעמאל זיין גערעכט ווער ס'האט געטון, אזוי ווי אמאל זאגט מען ס'איז א פעלעסי, ווי העוו טו דו סאמטינג, דיס איז סאמטינג, סאו לעטס דו איט, דאס איז נישט קיין ראיה, אבער אז. אויב איינער מיינט אז ס'מיינט אז מ'גייט זיין גערעכט, האט ער נישט פארשטאנען די גאנצע איידיע. די גאנצע איידיע איז אז מ'גייט נישט זיין גערעכט. אנדערע ווערטער, מ'גייט נישט וויסן, זיכער נישט פארדעם, אז ס'איז גערעכט, אז ס'איז ריכטיג צו טון די מעשה וואס אונז טוען. אבער מ'גייט עס טון. אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי מ'זאגט, מ'גייט מאכן, עסטעבלישן, פעקטס אן די גראונד. און אזוי ווי. די ערשטע שורש פון דעם, אויב מען וויל וויסן די אמת איז אזוי ווי ס'שטייט אין פרשת בראשית, שטייט אז די מלאכים ווען ויאמר אלהים נעשה אדם און די אלע מלאכים האבן זיך געדינגען, ס'געווען א גרויסע מחלוקת, א גרויסע, אמת'דיג א גרויסע מחלוקת, און גראדע אזוי ווי אונז זאגן ווען מ'לערנט די אלע מדרשים, זיי מיינען נישט צו פארציילן א מעשה אזוי, ס'איז א פראבלעם נאך אלץ היינט, אונז ווייסן נאך אלץ נישט צו ס'איז געווען א גוטע איידיע, ווען מען טראכט מיט שכל צו עס איז געווען א גוטע איידיע צו באשאפן דעם מענטש, ס'איז דא טוב לו, נוח לו לאדם שלא נברא, ס'איז דא דער מענטש איז עתיד לחטוא, ער מאכט מער קאליע ווי ער טוט אויף, ס'איז בכלל נאך נישט די שכל האט נאכנישט מכריע געווען צו די גאנצע נעשה אדם איז געווען א גוטע איידיע, אבער וואס? עס שטייט אין די מדרש אז די אייבערשטער געזאגט. עד שאתם מדיינים כבר נעשה אדם. ווי אינצווישן ווי ענק דינגען זיך, מיט דערווייל האב איך עס געטון, און יעצט די דינגען זיך בלייבט אזוי הענגען, אבער די הכרעה איז געווען, די די הכרעה וואס, און אוודאי מוז די אייבשטער זיין גערעכט, אבער די הכרעה איז, איך האב עס געטון, איך האב עס געטון, סא כאטש איך האב נישט אפילו געווארט אז עס זאל ענדיגן די מחלוקת ס'זאל זיך ענדיגן די וויכוח צווישן די מלאכים צו ס'איז א גוטע זאך אדער נישט, איך האב עס געטון, יעצט האסט עס געטון, יעצט מוטשע זיך, יעצט מאך זיכער אז ס'זאל זיין טאקע גוט, יעצט.

און דער אייבערשטער קומט צו משה, און דער משה רעדט נאך אלץ מיט די אייבערשטן, ער זאגט, פנחס, אה השיב את חמתי וכו', לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. אין אנדערע ווערטער, דאס איז א פארקערטע, מען דארף הערן דעם ביי דער טייטש פון דער פרשה, דאס איז א פארקערטע סדר פון כל התורה כולה, געווענליך גייט ויאמר השם אל משה, זאג פאר בצלאל בן אורי זאל מאכן אזוי און אזוי ויעש כן בצלאל, דאס איז א פארקערטע מעשה, קודם ויעש פנחס, ויעש פנחס ויעש ויקם ער האט געטון. זאגט ער וידבר השם אל משה, פנחס איז נישט געווען נישט גערעכט, און מ'דארף הערן נאך וואס עס שטייט, שטייט נישט אפילו אז פנחס איז געווען גערעכט, שטייט נישט, פנחס זאג אים, זאג אים יישר כח, ס'שטייט, הנני נותן לו את בריתי שלום, ס'דא פארשידענע טייטשן וואס דאס מיינט, און די עיקר טייטש וואס די רמב"ן מיין איך זאגט עס, טייטש שיק אים א גריס.

אויב מען וויל עס אביסל צוריק גיין צו אביסל א מער רעאליסטישע טייטש וואס איז פון אונז. אסאך מאל נאך מ'האט געטון די זאך האט מען נאכנישט געענדיגט די מעשה. נאכדעם דארף מען עפענען די אויערן און מ'דארף פרובירן צו הערן וויאזוי דער גריס פון הימל קוקט אויס. און ס'קען זיין אז אפילו נאך דער גריס איז נישט קלאר, איז נישט, ס'שטייט נישט טוב עשה און געב אים א פרייז. וואס ס'שטייט איז. פשוט קען לערנען אז עס שטייט יא אזוי אבער איך וויל לערנען אז עס שטייט שיק אים א גריס אין אנדערע ווערטער איך בין מכיר אין וואס ער האט געטון וואס טייטש א גריס? א גריס אדער באופן כללי א דרישת שלום פריסת שלום איז די טייטש ווען איך זאג דיך שלום איינער זאגט דיך שלום עליכם וואס מיינט ער צו זאגן איך אנערקען אז דו ביסט דא דאס איז די ערשטע זאך מען דארף טון ווען מען טרעפט א מענטש אדער ווען מען נעמט שלום פון א מענטש מען גייט אוועק איך אנערקען איך געדענק איך געדענק אז דו עקזיסטירסט איך אנערקען דיין עקזיסטענץ איך איך איך בין מיט דיר, איך בין נישט אפגעהאקט פון דיר. די ברית שלום וואס פנחס באקומט נאך די גאנצע מעשה ס'טייטש, ער איז געווען אין א מצב וואס ער איז געווען אפגעהאקט פון די ברית פון די שלום, אין אנדערע ווערטער ער האט נישט געוואוסט וואס ער האט געטון, ער האט געטון, אזוי ווי אונז זאגן אין די עולם העשיה, אזוי ווי אין די חושך, אן וויסן וואס ער טוט. יעצט האט אים די אייבערשטער לאחר המעשה געזאגט,

וויאזוי ווייסט א מענטש? אסאך מאל האט א מענטש א ספק וואס צו טון, און ער ווייסט נישט, עס הייסט, אפשר די סיבה וואס איך וויל עס יא טון איז ווייל איך האב א תאווה, אפשר די סיבה וואס איך וויל עס נישט טון ווייל איך בין סתם עצלות. איז איינע פון די זאכן וואס שטייט אין פארשידענע ספרים איז אז מען קען נישט וויסן, נאר נאכדעם קען מען וויסן פארוואס. די סיבה איז א מענטש האט געטון א שלעכטע זאך, למשל ער האט געטון עפעס א, א זאך וואס ער ווייסט אז עס איז שלעכט, יא? פארדעם איז ער צעמישט, פארדעם כאילו מיינט ער אז עס איז גוט, פארוואס? ווייל ער האט א שטארקע תאווה, ער האט א שטארקע רצון עס צו טון, און די רצון איז גובר אויף די, אויף די פילינג וואס ער האט, ער ווייסט אז ער טוט נישט ריכטיג. שפעטער איז דא א זאך וואס הייסט ער האט קאנשענס, ער האט קאנשענס, ער האט וויאזוי הייסט עס, ריגרעט, ער האט ער פילט זיך שלעכט, דאס זיך פילן שלעכט, ס'איז שוין געווען פריער אויך דאס זיך פילן שלעכט, ער האט געוויסט אז ס'איז שלעכט, אבער ס'איז געווען דעמאלטס א צווייטע זאך וואס האט מכסה געווען, אבער יעצט אז די תאווה איז אוועק געגאנגען, איז ער געבליבן נאר די פילן שלעכט, דאס ווייסט ער אז ער האט נישט געטון גוט, די זעלבע זאך איז פארקערט, אמאל וויל א מענטש טון א מצוה, אמאל טון א גוטע זאך, און עפעס שטערט אים, ער איז פויל, ער האט מורא, ער האט פחד, ער האט פארשידענע חששות. ער קען עס טון, און נאכדעם וואס ער טוט עס, גייט אוועק די עצלות, ס'איז שוין נישט דא די פראבלעם פון עצלות, און דאס איז אמת'דיג איינע פון די גרויסע זאכן וואס די עד שאתם עדיין מן קרנות אדם טוט אויף, ס'נעמט אוועק די תירוץ פון עצלות, ס'נעמט אוועק, דאס איז א גרויסע, די עצבות אדער עצלות, וואס איז א גרויסע מניעה אויף אלעס, אין אנדערע ווערטער. יעדע ספק וואס אונז האבן דארפן וויסן אז ס'דא דריי ספיקות, ס'דא עס יא טון, עס איז דא עס נישט טון, ס'דא גארנישט טון. די דיפאלט פון א מענטש, פון אסאך מענטשן און פון די עולם הזה, מער אביסל באופן כללי איז, גארנישט זאל נישט געשען, ס'געשעט נישט גארנישט, דאס איז א דיפאלט, און מ'דארף וויסן, די דיפאלט איז זיכער נישט ריכטיג, אז אפשר דארף מען אמאל גארנישט טון, אפשר אמאל שב ואל תעשה עדיף, אבער דאס איז שוין ווען מ'האט א החלטה, ווען ס'איז ריין פון די עצלות, פון די עצבות. אבער קודם כל דארף מען אוועקנעמען די זאך.

אסאך מאל דארף מען זיי טון און נאכדעם וואס מען טוט עס ווייסט מען וואס ווייסט מען צו עס איז געווען ריכטיג, יעצט וואס דאס איז א גוטע תירוץ אויף צו צינדן חנוכה לעכט אדער אויף צו לייגן תפילין אדער אויף צו לערנען עפעס א פרק משניות, וואס איז מיט גרעסערע זאכן? וואס איז מיט גרעסערע זאכן? א גרעסערע זאך מען קען נישט א מענטש איך גיי זיך מתחייב זיין איך גיי חתונה האבן מיט איינער איך גיי זיך מתחייב זיין מיין גאנצע לעבן צו טון עפעס און איך ווייס נישט קלאר עס איז נאר כדי זאל ווערן זיכער אז עס איז נישט עצלות. ניין. מ'זאל זאגן וואס איז די וועג. די וועג איז אזוי ווי די צווייטע זאך וואס מען לערנט, וואס איז די מדרש און חזל לערנען פון די בריתי שלום. וואס דאס איז די זאך אז פנחס זה אליהו. פנחס זה אליהו איז די טייטש אז די ענדיג, די שלימות, די מעשה וואס איז געווען דא האט זיך נאכנישט געענדיגט. די בריתי שלום, די קלארקייט, די. אנערקענונג פון זיין מציאות פון פון הנני נותן לו את בריתי שלום גייט נאך אן, מ'האט עס נאכנישט אינגאנצן אויסגעפירט, עס גייט זיין ווען משיח וועט קומען כביכול ווען אליהו הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא דעמאלטס וועט עס געשען, דעמאלטס וועט זיין די שלימות פון די פון די זאך, אבער ביז דעמאלטס האלטן אונז נאך אין איין גיין אהין און צוריק מיט עס, האלטן אונז נאך אין איין פרובירן אויסצופיגרען. וואס דא וואס דא טוט זיך און ביי דעם דאס איז א זאך וואס מען דארף מען דארף וויסן און מען דארף מען דארף מען דארף געדענקן ס'איז נישט די דרך הטבע ס'איז נישט ריכטיג און ס'איז נישט די וועג צו וויסן זאכן גלייך צו וויסן יעדע זאך וואס א מענטש האט געטון בפרט גרעסערע זאכן וואס אונז רעדן אז ווילן טון גרעסערע זאכן ווילן טון זאכן וואס האבן א

די ווארט צו איז די טייטש, מען דארף דארף דארף דאס טון אביסל, מען דארף אנהייבן, די טייטש פון די צו ווארטן איז, עבודה תימא סייענא, עס איז די טייטש ער האט געוואלט טון עפעס א גוטע זאך, ער האט געוואלט נעמען אויף זיך עפעס א גרויסע פראיעקט, ער האט געוואלט מקדיש זיין זיין לעבן צו איך ווייס וואס עס זאל נאר זיין, צו עפעס א שליחות, צו עפעס א זאך. אבער א מענטש קען עפעס מקדיש זיין זיין לעבן צו עפעס? ער ווייסט עפעס וואס זיין גאנצע לעבן גייט בכלל זיין? ער ווייסט בכלל ווי עס גייט זיין? און אפילו נישט נאר דאס, אפילו ווען דו ביסט מורא'דיג קלאר, אסאך מאל א מענטש האט א מורא'דיגע צרות, יא, איך גיי אוועק געבן מיין לעבן פאר די זאך, און מארגן צופרי שטייט ער אויף, נעווער מיינד, און וואס, און הייבט אן צו טראכטן, אקעי סאו איך בין א שקרן, איך בין א צודרייטער מענטש, איך ווייס נישט וואס איך וויל פון מיין לעבן האבן, נישט די טייטש, די טייטש איז, די רגע התעוררות וואס דו האסט געהאט, איז געווען א גוטע התעוררות, איז געווען א גוטע א גוטע איידיע, א גוטע הוה אמינא, דאס ווערט נאכנישט פון דעם א החלטה אויף א גאנצע לעבן, פשוט נישט נישט די זעלבע זאך, צו מאכן א החלטה אויף די גאנצע לעבן דארף מען נעמען. אויב איז עס א ערנסטע זאך און מענטשן דארף וויסן, א מענטש האט אסאך מער איידיעס וויפיל ער קען אויספירן, אזוי איז די טבע פון די מענטש, פון די מענטש'ס מח. אבער דא האסטו א גוטע התעוררות, דו האסט געהאט א פנחס, ביסט אויפגעשטאנען איין טאג, דו האסט געמאכט א גרויסע מעשה קנאות, אקעי, יעצט האסטו א גאנצע לעבן, אדער א גאנצע דורות עולם צו אויספיגערן וואס אמת'דיג צו טון, און מען טוט אביסל, מען טוט, מען איז זיך מקדיש א צייט, ער זאגט אקעי, איך האב געהאט די מורא'דיגע התלהבות, די מורא'דיגע חשק צו, גאנצע לעבן וועל איך טון דאס, יעצט, אויב איך. אויב ס'איז אוועקגעגאנגען מארגן אינדערפרי איז עס געווען א גוטע איידיע, פארביי, אויב ס'קומט צוריק מארגן צופרי נאכאמאל, אדער אביסל שוואכער, אדער נעקסטע וואך, און ער דערמאנט זיך, וויפיל מער מאל א מענטש האט א געוויסע רצון, וויפיל מער מאל א מענטש האט די זעלבע התעוררות, ווייסט ער אביסל מער אז יא דאס איז א ערנסטע זאך, און אפילו דעמאלס, וואס ער טוט איז, זאגט אקעי איך גיי נעמען זעקס חדשים, איך גיי יעדן טאג, איך וויל נישט פארגעסן, איך ווייס אז מען קען פארגעסן, ס'איז דא א יצר הרע, ס'איז דא עצלות, יעדן טאג איך נעם מיר צען מינוט, איך וועל טראכטן, איך וועל מער אריינטראכטן. און כ'וועל טון א זאך וואס הייסט דיסערנמענט, כ'וועל פרובירן צו זען צי איך בין טאקע, צי איך וויל דאס טאקע, צי איך מיין דאס טאקע. און צוביסלעך, אזוי צוביסלעך, במשך א תקופה, א לאנגע תקופה, וועל איך אנקומען צו די החלטה אז דאס וויל איך. און אפשר אויב א מענטש טוט עס אויף א אופן מסודר, נאך א יאר, צוויי, פינף יאר, וועט ער זאגן, יא, דאס האב איך געמיינט, דאס איז געווען מיין ברית כהונת עולם. אבער ברית כהונת עולם איז נישט קיין זאך וואס קומט אן אין א רגע, עס קומט אן במשך א לאנגע צייט, א לאנגע צייט פון. פון קוקן אויף דעם, פון דיסיידן צו עס איז געווען ריכטיג און פון עס פרובירן, מ'דארף עס פרובירן, מ'דארף טון געוויסע מעשים, קליינע מעשים צו גרעסערע מעשים, אבער מעשים וואס מ'קען צוריקגיין פון זיי, און אזוי צוביסלעך געפינט מען אויס וואס איז די ברית כהונת עולם, וואס איז די זאך וואס א מענטש דארף אמת'דיג טון. א גוטן שבת.